ואמר רב גידל אמר רב, נאך האט געזאגט רב גידל פאר רבן, מנין פון וואנען ווייס איך שנשבעין לקיים את המצוה, אז א מענטש מעג שווערן מקיים זיין די מצוה, שנאמר שטייט אין פסוק נשבעתי איך טו שווערן ואקיימה און איך בין מקיים, לשמור צו היטן משפטי צדקך. פרעגט די גמרא, והלא מושבע ועומד מהר סיני הוא, ער איז דאך שוין מושבע ועומד, איז דאך איז מקיים צו זיין די מצוה, איז די שבועה אויף דעם אן נישט חל, ווייל אין פסוק פון שבועה ווערט דערמאנט לא הרע או לא העתיב, איז די טייטש א זאך וואס דער מענטש האט א ברירה יא צו טון צו נישט צו טון, דארט איז חל די שבועה, אבער בדבר מצוה מוז ער דאך טון די זאך, איז דאך די שבועה בכלל נישט חל, אלא הא קא משמע לן, רב גידל גייט מיר דאס דערציילן אז די שבועה איז טאקע נישט חל, דשרי ליה לאיניש לזרוזי נפשיה, א מענטש מעג זיך מזרז זיין מיט דעם אויף וואס ער שווערט וועט ער גיכער טאן די מצוה, ער גייט מיר דערציילן אז ס'הייסט נישט קיין מזכיר שם שמים לבטלה אויב וועט שווערן מיט השם, און אויב ער שווערט אן השם וואלט איך געוואלט מיינען אז מ'טאר נישט כדי מענטשן זאלן זיך נישט צוגעוואינען צו שבועות, זאגט דא די גמרא אז לקיים את המצוה אויב דאס וועט אים העלפן מעג מען. ואמר רב גידל אמר רב, נאך האט געזאגט רב גידל פאר רבן, האומר אז איינער זאגט אשכים כ'וועל זיך פעדערן ואשנה פרק זה, כ'וועל לערנען דעם פרק, אשנה מסכת זו, כ'וועל לערנען די מסכתא, נדר גדול נדר לאלוקי ישראל, דאס לשון נדר איז דא אויך שווער, א נדר איז דאך מען אסר'ט א זאך, דאס דא גייט שוין אריין אין אן ענין גיכער פון שבועה. פרעגט די גמרא, והלא מושבע ועומד מהר סיני הוא אזוי גורס דער ב"ח, ואין שבועה חלה על שבועה, אויב ס'איז שוין אויף אים דא א שבועה מהר סיני איז דאס וואס ער שווערט יעצט איז דאך אויף דעם אן נישט חל, איז דא דא א באוויסטע קשיא דער ריטבא דוכט זיך פרעגט, ער איז מושבע ועומד צו לערנען, אבער ער איז דאך נישט מושבע ועומד אז ער זאל לערנען דעם פרק דער מסכתא, נאר דער טייטש איז אזוי דוכט זיך פארענטפערט מען, אז לו יצוייר א מענטש זאל קענען ער האט זיין מח אזאן שארפן ער קען אין איין מאמענט קען ער תופס זיין די גאנצע תורה דורכלערנען. וואלט ער דאך געווען מחויב צו לערנען די גאנצע תורה, סליגט אויפן מענטש א חיוב אז זאל לערנען די גאנצע תורה, פארוואס זאגן מיר ער לערנט דעם פרק דארף ער נישט לערנען קיין צווייטן, איז דאך די טייטש איז. ווייל ער קען ניט, אבער די חיוב איז דאך אז זאל שטענדיג לערנען די גאנצע תורה, איז דאך מושבע ועומד. מאי קא משמע לן, וואס ווילסטו זאגן ער גייט מיר דערציילן? דאפילו זרוזי בעלמא, דאפילו זרוזי בעלמא, אז ער מעג זיך מזרז זיין, היינו דרב גידל קמייתא, האט דאך שוין רב גידל פריער געזאגט אז נשבעים לקיים את המצוה, אז א מענטש מעג זיך מזרז זיין, דאס איז דאך דער חידוש. ענטפערט די גמרא, הא קא משמע לן דאס גייט ער מיר דערציילן, כיוון דפטר נפשיה, ווען א מענטש וויל קען ער זיך פטר'ן, כיוון דאי בעי פטר נפשיה, ווען א מענטש וויל טוט ער זיך פטר'ן, בקרישמע שחרית וערבית, ווען ער ליינט קרישמע שחרית וערבית קען ער זיך פטר'ן, משום הכי, דעריבער, חייל שבועה עליה איז חל די שבועה, פרעגט דער רן אויף דעם, וואס הייסט א מענטש קען זיך פטר'ן מיט קרישמע שחרית וערבית? א מענטש איז מחיוב שטענדיג צו לערנען תורה בייטאג און ביינאכט, שטייט ושננתם שיהו דברי תורה מחודדים בפיך, שאם ישאלך אדם דבר שלא תגמגם ותאמר לו, איז דאך דא א חיוב פון ושננתם, און אויב דער מענטש וועט נאר לערנען ליינען קרישמע שחרית וערבית וועט ער צו דעם נישט קומען, איז דער רן פארענטפערט אזוי, בפירוש אין דער תורה שטייט ודברת בם ובשכבך אז מ'דארף בשכבך ובקומך, יא, דאס וואס מיר זאגן אז מען דארף לערנען תורה בייטאג און ביינאכט, דאס איז דאך שוין ווי מען זאגט דאס שטייט נישט בפירוש אין פסוק, און אזא זאך וואס ס'שטייט נישט בפירוש אין פסוק, איז לגבי דעם דין שבועה, האט דאס דעם דין ווי א דבר הרשות, אז די שבועה איז אויף דעם יא חל. אמר רב גידל אמר רב, נאך האט געזאגט רב גידל פאר רבן, האומר לחבירו, איינער זאגט צו זיין חבר, נשכים, מיר וועלן אויפשטיין אינדערפרי, ונשנה פרק זה, און מיר וועלן לערנען דעם פרק. אזוי זאגט ער צו זיין חבר, זאגן מיר, עליו להשכים, צוויי זאכן ליגט אין דעם, צוויי זאכן ליגט אויף אים א חיוב, אי עס ליגט אויף אים א חיוב אז אויב ער האט שוין אנגעהויבן זאל ער אויפשטיין פריער און ער זאל אויך מזרז זיין דעם חבר, און אויך דאס טייטש עליו להשכים ער זאל זיין פריער פאר דעם חבר, ווייל ער אזוי ווי ער האט יעצט געווען דער מעורר, זאל ער שפעטער מארגן אויך זיין דער ערשטער, און אויך טאקע צו לערנען דעם פרק, שנאמר שטייט אין פסוק יחזקאל האט געזאגט ויאמר אלי, דער אייבערשטער האט געזאגט צו מיר, קום צא אל הבקעה ושם אדבר אותך, און דא וועל איך רעדן מיט דיר, שטייט. ואצא אל הבקעה והנה שם כבוד הוויה עומד, אז דער אייבישטער איז שוין דארטן געוועזן, ווייל דער אייבישטער האט עס מזרז געווען, איז ער געווען פריער. אמר רב יוסף, האט רב יוסף געזאגט, נידוהו בחלום, מ'האט איינעם מנדה געווען אין חלום, צריך י' בני אדם להתיר לו, דארף מען צען מענטשן זאלן אים מתיר זיין, ווייל עס קען זיין אז בשליחות המקום איז ער געווארן נתנדה, דארף מען האבן צען מענטשן, ווייל אין צען מענטשן דאך שכינה שרויה ביניהם, והוא, וועלכע צען מענטשן? דתנו הלכתא וואס זיי לערנען גמרא אבל אבער מתנו, זיי לערנען משנה ולא תנו, און זיי לערנען נישט קיין גמרא, לא, די איז נישט גוט. גמרא. ס'איז דא א צווייטע פשט, א צווייטע גרסה אין ר"ן, וואס והוא דמתנו, נישט ווי ביי אונז איז מען גורס והוא דתנו, אבל מתנו ולא תנו לא, נאר אזוי איז מען גורס, והוא נאר אזעלכע דמתנו הלכתא. אזעלכע וואס זיי טוען לערנען צו אנדערע, אבל אבער תנו זיי לערנען אליין, ולא מתנו, און זיי לערנען נישט צו אנדערע, לא. ואי ליכא דתנו הלכתא, לויט אונזער גרסה אז ס'איז נישט דא אזעלכע וואס זיי לערנען גמרא, צי לויט די גרסה פון ר"ן, די אנדערע דארף מען טייטשן ואי ליכא דמתנו, ס'איז נישט דא אזעלכע וואס זיי טוען און קענען לערנען צו אנדערע. איז גוט אפילו מתנו, אפילו די וואס לערנען משנה ולא תנו לערנען נישט קיין גמרא, און לויט דער אנדערע בין איך גורס פארקערט, אפילו תנו, אפילו די וואס זיי לערנען אליין ולא מתנו זיי לערנען נישט אנדערע, ואי ליכא אז ס'איז נישטא קיין צען מענטשן ליזיל זאל ער גיין וליתיב אפרשת דרכים, ער זאל זיך אוועקזעצן דא אויף וואו ס'איז א צירקל וואס די וועגן טוהן זיך פונאנדערטיילן, אויף אזא אן ארט וואס דארט איז א פרשת דרכים גייען דאך מענטשן הין און צוריק, איז דאך דא אסאך מענטשן. ויהיב שלמא לבי י', ער זאל געבן שלום צו צען מענטשן, איז דער ר"ן זאגט, מיט דעם מאל וואס איך גיב איינעם שלום און ער ענטפערט מיר שלום, דאס איז שוין מגין פון יסורים. עד דמקרא ליה עשרה, ביז ס'עט זיך טרעפן צום צען מענטשן, דגמרי הלכתא, וואס זיי לערנען גמרא, צו לויט דער אנדערער גירסא דמתנו וואס זיי לערנען צו אנדערע, אמר ליה רבינא לרב אשי, האט רבינא געפרעגט רב אשי, ידע מאן שמתיה, ער ווייסט ווער ס'האט אים משמת געווען? וועלכע מענטש האט אים אין חלום משמת געווען? מהו דלישרי ליה, צו איז גענוג אז ער דער מענטש אליין זאל אים מתיר זיין, ווייל אזוי איז דאך אין גמרא ווערט דערמאנט אין מועד קטן אז דער וועלכער האט מנדה געווען דער האט מתיר געווען. אמר ליה, האט רב אשי גענטפערט, לשמותיה שויוה שליח, דער מענטש קען זיין האט מען נאר געמאכט מן השמים א הימל אויף משמת זיין, אבער למישרי ליה אז ער זאל מתיר זיין לא שויוה שליח, האט מען נישט געמאכט א שליח, אמר ליה רב אחא לרב אשי, האט רב אחא געפרעגט רב אשי שמתיה ושרו ליה בחלמיה, ביידע זאכן, מען האט אים מנדה געווען אין חלום, און אויך האט מען אים מתיר געווען צו זאגן מיר וואס מען האט געמאכט האט מען דאך אראפ גענומען, אמר ליה האט ער אים געזאגט, כשם שאי אפשר לבר בלא תבן, ס'קען נישט זיין קיין תבואה אן קיין שטרוי, כך אי אפשר לחלום בלא דברים בטלים, א חלום האט מוז זאגן דברים בטלים, קען זיין אז דאס וואס מען האט אים מתיר געווען דאס איז געוועזן דברים בטלים, עס קען זיין פארקערט אויך, אבער מכח ספק דארף ער זען צוזאמען מיט צען מענטשן זאלן אים מתיר זיין, דערציילט די גמרא א מעשה, רבינא הוה לה נדרא לדביתהו, רבינא זיין פרוי האט געמאכט א נדר. ווי רש"י ז"ל טייטשט, ער האט געהערט דעם נדר נאר האט אים נישט פארשטערט ביום שמעו, ווי דער רא"ש טייטשט, ער האט מקיים געווען אדער עס איז נישט געווען קיין נדר פון עינוי נפש ממילא קען ער דאך נישט מתיר זיין. אתא לקמיה דרב אשי? איז רבינא געקומען פרעגן רב אשי, דער דין איז דאך ווען איינער האט א נדר גייט ער צו א חכם און אויב ער איז מתחרט אויף דעם נדר ווען ער זאל געווען וויסן אזוי און אזוי וואלט ער נישט געמאכט קיין נדר, איז דער חכם אים מתיר די נדר. האט ער געפרעגט רב אשי, אמר ליה, בעל מה שיעשה שליח לחרטת אשתו, צו דער מאן קען ווערן א שליח לחרטת אשתו. איז דא צוויי טייטשן אין ר"ן, איין טייטש איז דא אין ר"ן דער מענטש אליין דארף קומען און זאגן די חרטה, ער קען נישט שיקן קיין שליח, נאר דא א בעל אשתו כגופו איז די זעלבע זאך, בעל כאשתו רופט זיך אן גלייך ווי זי וואלט געוועזן פאר דעם חכם צו מתיר זיין. ס'איז דא א צווייטע טייטש אז א אנדער מענטש שיקן א שליח קען מען זיכער אז איך זאג זיי דעם וואס איך זאג דעם שליח דאס גיט ער איבער דעם חכם אבער א מאן איז ערגער ווייל אין נדרי אשתו די נדרים פון זיין פרוי איז אויף אים זייער שווער האב איך מורא אפשר וועט ער מוסיף זיין אויף איר חרטה, זי האט נישט קיין אזא שטארקע חרטה און ער וועט צולייגן, און מ'וועט מתיר זיין אויף דעם וואס ער האט צוגעלייגט, איר חרטה איז נישט געווען גענוג צוצולייגן. אמר ליה האט ער געענטפערט אי מכנפין אז ס'איז שוין דא דארט די דריי מענטשן, אין קען מען צונעמען, אי לא לא איז דער ר"ן מסביר לויט דעם צווייטן פשט, ווייל אויב ר'האט זיך שוין מטריח געווען צוזאמעננעמען דריי מענטשן, וועט ער שוין זיכער וועלן אז מ'זאל אראפנעמען דעם נדר, האב איך מורא אז ר'העט מוסיף זיין אין די חרטה. און דאס איז די טייטש אי מכנפין אין אויב די דריי מענטשן זענען דא איז די קאן מען אי לא לא און אויב נישט נישט שמע מינה תלת איז פון דעם א ראיה דריי הלכות פון דער מעשה וואס ער האט אים געענטפערט שמע מינה בעל נעשה שליח לחרטת אשתו ס'איז א ראיה אז די מאן ווערט א שליח צו איבערגעבן דעם חכם צו די דריי הדיוטות אז די פרוי האט חרטה. ושמע מינה, נאך א ראיה דא, לא יאה איז גורס דער ב"ח, ס'איז נישט גוט, ס'איז נישט גלייך, למישרי נדרא, מ'זאל מתיר זיין דעם נדר באתרא דרביה, ווי זיין רבי איז דא, פארוואס האט רבינא געדארפן גיין צו רב אשי, זאל רבינא אליין מתיר זיין פארוואס דארף רבינא גיין פרעגן א שאלה אז די פרוי קען נישט קומען צו ער קען ווערן א שליח זאל רבינא אליין ווערן דער חכם זאל זיין אלס בעל קען ער נישט מתיר זיין זאל ער מתיר זיין אלס חכם איז פון דעם א ראיה אז באתרא דרביה איז נישט כדאי. ושמע מינה, און ס'איז נאך א ראיה אז דאס וואס מיר זאגן בעל נעשה שליח לחרטת אשתו, כי מכנפין שפיר דמי, דאס איז נאר גוט ווען ווען זענען געווען צוזאמען געזאמלט. נאך זאגט דא די גמרא, וואס איז נישט קיין ראיה פון דעם אויך, ושמתא אפילו באתרא דרביה, מיר האבן דאך פריער געזאגט אראפנעמען דעם נדר זאל מען נישט באתרא דרביה, אבער משמת זיין זאל מען אפילו באתרא דרביה אויכעט, ווייל די גמרא זאגט א תלמיד מנדה בפני הרב, לכאורה אזוי ברענגט דער רא"ש אראפ די גמרא, במקום שיש חילול השם אין חולקים כבוד לרב, ויחיד מומחה שרי שמתא, א יחיד מומחה קען אראפנעמען דעם שמתא, אזוי ווי איך זאג ביי נדר קען דאך א יחיד מומחה אראפנעמען קען א שמתא אויך. אמר רבי שמעון בר זביד אמר רבי יצחק בר טבלא אמר רבי חייא אריכא דבי רבי אחא אמר רבי זירא אמר רבי אלעזר אמר רבי חנינא אמר רבי מיאשה משמיה דרבי יהודה בר אילעאי מאי דכתיב דאס וואס שטייט אין פסוק פריער האב איך דאך גערעדט אין גמרא דעם גרויסן עונש וואס עס איז פארהאנען אז מוציא שם שמים לבטלה ברענגט שוין די גמרא אויף דעם אראפ א פסוק, דאס וואס שטייט אין פסוק וזרחה לכם, ס'וועט שיינען צו אייך די זון, יראי שמי, די וואס האבן מורא פאר מיין נאמען, אלו בני אדם, דאס מיינט מען די מענטשן, שהן יראין להוציא שם שמים לבטלה, זיי האבן מורא צו דערמאנען דעם נאמען פון אייבערשטן אומזיסט. שמש צדקה ומרפא, ווייטער שטייט דארט אין די אויספיר פון דעם פסוק וזרחה לכם יראי שמי. אמר אביי, האט אביי געזאגט, איך טייטש אזוי, שמע מינה, חרגא דיומא, די שטראלן פון דער זון מסי, טוען היילן, איך טייטש, שמש, אז די זון, מרפא, דאס טוט ברענגען צדקה, דער אייבערשטער מאכט א גערעכטיגקייט און מרפא, דאס טוט היילן, און מיר זעען דאך טאקע אז א קראנקער שטענדיג פילט זיך בעסער בייטאג ווי ביינאכט, די פיבער איז שטענדיג בייטאג ווינציגער ווי ביינאכט, ופליגא דרבי שמעון בן לקיש, דיע מימרא קריגט אויף ריש לקיש'ן, ווייל פריער האט מען דאך אפגעטייטשט אז דאס וואס שטייט אין פסוק וזרחה לכם יראי שמי, שמש צדקה ומרפא, אז דאס גייט ארויף אויף היינט, איז דאס אנדערש ווי ריש לקיש'ן ווייל ריש לקיש זאגט אז דאס גייט ארויף אויף לעתיד לבוא, דאמר, ריש לקיש האט געזאגט אין גיהנום לעולם הבא, און דאס וואס דא שטייט לעולם הבא מיינט מען לאחר תחיית המתים, דאס איז זיכער אז לאחר מיתה איז דא גיהנום, נאר דאס וואס ער זאגט אין גיהנום לעולם הבא מיינט מען נאך דער זמן התחיה. אלא וויאזוי וועט מען שטראפן די רשעים? הקדוש ברוך הוא מוציא חמה מנרתיקה, דער אייבישטער וועט ארויסנעמען די זון פון דעם נרתיק, פון דעם בייטל ווי זי געפינט זיך, צדיקים מתרפאים בה, די זעלבע זון, צדיקים וועלן ווערן געהיילט, און רשעים נידונים בה. די רשעים וועלן ווערן מיט דעם געמשפט, שנאמר ווי שטייט אין פסוק, וזרחה לכם יראי שמי שמש, איז דאך דער אויספיר פון פסוק שמש צדקה ומרפא אז דאס וועט זיין א היילונג, וגומר, ולא עוד, נישט בלויז זיי ווערן געהיילט, אלא שמתעדנין בה אז די זון וועט זיין פאר זיי ווי מען זאגט נאך א תענוג, שנאמר ווי שטייט אין פסוק ויצאתם

מיר ווילן זאלן ווערן פעט. ורשעים נידונים בה, די רשעים ווערן געמשפט מיט די זון, שנאמר שטייט אין פסוק הנה היום בא בוער כתנור וגומר, ממילא קריגט ער דאך אויף ריש לקיש'ן, ריש לקיש זאגט דאך דאס וואס שטייט אין פסוק וזרחה לכם יראי שמי גייט ארויף אויף לעתיד און רבי יהודה ברבי אילעאי זאגט אז גייט ארויף אויף דער וועלט, ער לערנט אפ פון דעם פסוק חרגא דיומא מסי, רנ.